משיחת י א ניסן תשל ו. מ'האט גערעדט פילע מאל א יעדע זאך וואס ס'געפינט זיך אין וועלט, וואס דאס איז דאך באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער איז עצם הטוב און דער מקור פון טוב וקדושה, קען נישט זיין אז ס'זאל זיך אנהייבן פון א זאך וואס זי איז אינגאנצן נישט ווי ס'דארף צו זיין, אינגאנצן רע און שלעכט, דאס דארף האבן א ניצוץ קדושה, דאס דארף האבן אן אנהייב, וואס דער אנהייב איז פארבונדן מיט קדושה, און דערנאך אז דאס ווערט משתלשל, בשעת דאס געפינט זיך אין גוטע הענט, איז אט דעמאלט איז דאס אינגאנצן הייליג און ריין און רוחניות, אז דאס פאלט אריין דערנאך נידעריגער און נידעריגער ביז דאס קומט אן אין דער נידעריגסטער דרגה,

די וועלט האט דער אייבישטער באשאפן אין אן אופן אז עס זאל קענען אויפפירן זיך אין א גוטן אופן, בסדר וביושר, איז דארט א לאקשערי נישט נויטיג, ואדרבה ס'קומט צו א נסיון. פארוואס האט מען באשאפן זהב אין וועלט? ווי גערעדט פריער, דער פירוש הפשוט גאלד כפשוטו. וואס דערפון פארשטייט מען גאלדענע זאכן וואס זיי זיינען ענין לכאורה של מותרות, איז דאס באשאפן געווארן לבית המקדש, אויכעט כפשוטו אזוי ווי מ'האט געדארפט בויען א משכן, וואס דער משכן איז אן ארט וואס דארט איז געווען דער אייבערשטער ושכנתי בתוכם, א משכן לו יתברך.

אז א שטאל פאר בהמות מאכט מען טאקע זאל זיין ווארעם און דארט זאל זיין וואס צו עסן און טרינקען פאר די בהמות. ער באצירט דאס אבער ניט מיט תכשיטים, מיט ספעציעלע זאכן אז דאס זאל אויסזען שיין וכו', מה שאין כן א דירת בני אדם, איז אט דעמאלט דארף מען האבן א דירה נאה, דאס זאל זיין מרחיבין דעתו של אדם, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, ער זאל קענען פירן א מענטשליכן לעבן.

און נאר דאס בלייבט ביי אים אויכעט דורכגענומען זיין טאג טעגליכע לעבן אפילו ווען ער שלאפט, אז ס'איז אן אונטערשיד ער איז טאקע א מענטש וואס דאס איז להבדיל פון בעלי חיים, אבער דאס קומט נישט צו די הייליגקייט פון א בית הכנסת און בית המדרש וואס דאס איז ניט געמאכט געווארן צו א צוליב א מענטשן,

די הוראה דערפון נעמט מען אויכעט אין רוחניות'דיגע זאכן, אז בשעת א איד גיט אפ א פינפט-חלק אויף צדקה אויף דעם אייבערשטנ'ס זאכן, איז אט דעמאלט האט ער פיר מאל אזויפיל וויפיל ער גיט אוועק, האט ער צו זיין רשות אויף טון דערמיט בענינים שלו ובענינים של בני ביתו.